ווערי ווערי אינטערעסטינג שיחה, ווערי פונדעמענטל שיחה, ווערי אימפארטענט שיחה, איטס א שיחה דעט דער רבי איז גאוינג טו פיינד די קאנעקשאן ביטווין פרשת תבוא און חי אלול, און דזשאסט אנבעליוועבל אז דער רבי קומט פאראלעל עווריטינג דעט איז אין פרשת תבוא, ווי קוד סי אין חי אלול, מעין טינג וואט איט ברינגס אוט היער

ענד טריי טו דו וואט די אלטע רבי אינאוועיטעד ענד געיוו אס די פאוער, גיבס אס די כח האו טו פולפיל אלל דיס דעט די אלטע רבי אינאוועיטעד. חי אלול דער יום הולדת פון שני המאורות הגדולים, איז בעיסד אן א פסוק אין חומש פרשת בראשית סעס דעט דער אייבערשטער פוט אין שני המאורות הגדולים, סאו חי אלול איז די דעי די בירטדעי אויף די טו ביג לומינערס דער בעל שם טוב מייסד פון תורת חסידות הכללית און דער אלטער רבי מייסד פון תורת חסידות חבד באוט אוף דעם ווער בארן אין חי אלול דער בעל שם טוב איז געבוירן אין שנת נח"ת תנ"ח און דער אלטער רבי איז געבוירן אין שנת קה"ת תק"ה איז אלע מאל חל בסמיכות לשבת פרשת תבוא אדער בשבת פרשת תבוא אליין אלוועיס חי אלול קאמס אוט לייק דיס וויק דיס וויק ווי לערן חת"ת נאו עווערי דעי און דיס קאמינג שבת ווי'ר גאנא ריד אם ירצה השם שבת פרשת תבוא סאו די האול וויק איז קאלד פרשת תבוא סאמטיימס חי אלול קאמס אוט ממש אין שבת סאו דער מאסט בי א קאנעקשן ביטווין שבת ביטווין פרשת תבוא און חי אלול וויבאלד אז אלע מועדי פון לשון מיועד א זמן מיט א ספעציעלן אינהאלט רבי יעדע דאן דעי ווער בארן טאקע אן ווענסדעי וואס דעמאלס חי אלול ווענסדעי סאו שני המאורות הגדולים וואט איט סעס אין יום רביעי וואס נתלו המאורות די שמש און די ירח ווערי גוד טענק יו אוקיי וויבאלד אז אלע מועדי פון לשון מיועד א זמן מיט א ספעציעלן אינהאלט וואט איז לשון מועד מועד מינס א טיים דעט דער אייבערשטער סעט דיס דעי איז מיט א ספעשל עניין אז אלע מועדי השנה זענען מרומז אין די פרשיות התורה וואס

העס טו בי א ווערי מעידזשער קאנעקשאן ביטווין דעם במילא זאגט דער רבי ס דארף מען זאגן סאו ווי העוו טו סעי אז אין פרשת תבוא איז מרומז אויך דער תוכן אויך דער תוכן פון חי אלול בפרט אז ער ווערט אנגערופן יום טוב ומועד כידוע So we have to find something connected between Chai Elul and and Parshas Tavo, and especially that it's called a Yom Tov. דערס א פעימעס סטארי די פרידיגע רבי רייטס אין דער רבי רייטס אין די שיח ספר השיחות איי טינק תש"ג די פרידיגע רבי רייטס דעט ווען הי וואס 17 יערס אלד אין תרנ"ז דער רבי נשמתו עדן היז פאדער קאלד הים אין יוד זיין אלול ענד הי טאלד הים דעט טמארא מארנינג יו שוד גאו טו מיקווע and you should not say tachnun and next morning when they met he told him a good yontif so they did it

איידיע אויף די פרשה, די רבי איז גאנע ברינג אוט דעט איוון אין די ווארט תבוא איטסעלף יו גאנע פיינד די קאנעקשאן ביטווין די פרשה ענד ח"י אלול. די נאמען פון אונזער סדרה וואס אין איר איז אנגעדייטעט כידוע דער תוכן פון די גאנצע סדרה איז כי תבוא, דער טייטש פון תבוא אל הארץ איז וואס מיינט וואט דאז איט מין כי תבוא אל הארץ ווען יו גאנע קאם אינטו ארץ ישראל איז לאחר ירושה וישיבה. דעטס וואט דער רבי איז עקספלעינינג איט, און נישט נאר אין אונזער פרשה, וואו דער פסוק איז מפרט וירשתה וישבת בה, נאר ווי חזל זאגן, גמרא סעז אין קידושין, אז אומעטום, וואו עס שטייט כי תבוא וכיוצא בזה, מיינט עס לאחר ירושה וישיבה. עס סעז אין די תורה אין דיס פרשה, כי תבוא אל הארץ, וירשתה וישבת בה. סאו לכאורה, עז דער רבי איז גאנע סעי פערדער, אבער איף יו לערן איט סימפל חומש, איט קאמס אוט, ווען יו קאם טו ארץ ישראל, וירשתה יו גאנע, איטס לשון יחיד, ווי יו גאנע,

אין פרשת שלח איט דזשאסט סעי והיה כי תבוא אלדא ווי לערן איט אוט פראם היר ליגט דאס אבער אינעם תוכן פון ווארט תבוא גופא ביקאוז איי סי אין די פלעיסעס ווער איט סעז תבוא איטסעלף איט מינס אלסא אחר ירושה וישיבה סאו אין די ווארט תבוא איט מינס עווריבאדי נאט יו יורסעלף נאך מער ירושה וישיבה מיינט נישט די ירושה וישיבה עז מענטשאנד בעפאר ירושה וישיבה פון דעם יחיד אז נאכדעם ווי ער באקומט זיין חלק אין ארץ ישראל דארף ער ברענגען ביכורים, נאו, איט דאזענט מין וירשתה וישבת בה, וירשתה לשון יחיד יו, נאר נאך די י"ד שנה שכבשו וחלקו, גאנץ ארץ ישראל, עפטער סעווען יערס קאנקערינג, ענד אנאדער סעווען יערס טיל דעי געיוו עוועריבאדי היז פארט אין ארץ ישראל, מ'האט שוין אמאל מבאר געווען, דער רבי ברינגס אין ליקוטי שיחות, דעם דיוק לשון רשי, אין אנהויב פון אונזער סדרה, ביוטיפול, א ווערי אינטערעסטינג פוינט אין רשי וואט רשי איז סעינג, רשי סעז,

לוק עט פוטנאוט נומבער פיפטין וואט ווי מענטשאנד בעפאר, כי הלשון ירושה וישיבה אפשר לפרש על דרך הפשט, איף איי לערן חומש וויטאוט רשי, וויטאוט הלכה, על היחיד, וירשתה וישבת, על כל פנים במצוות אלה שחיובם על כל יחיד ובנס, סאו וואטס רשי אינדיקעטינג היער? מיינט כיבוש וחילוק הארץ פון גאנצן לאנד וואס האט גענומען י"ד שנה, דעטס וואי רשי איז סעינג קאמפליטלי א דיפרענט לשון דען עס סעיז אין חומש, איט דאזענט סעי וירשתה יו גאנע אינהעריט יור פלעיס, נאו, עס סעיז כיבוש הארץ וחלוקת הארץ. ממילא איז אויך דער ענין אין וירשתה וישבת בה ליגט אין תוכן פון ווארט תבוא. סאו איי סעי דעט איט מינס דעט עוועריבאדי העז טו געט היז.

און אויב ס'פעלט אפילו נאר אביסל אין דעם אריינקומען, איט מיסינג א ליטל ביט, איט דידנט גאו אין קאמפליטלי, הייסט עס נישט די אמת'ע שלימות פון ביאה, אלדא איט איז ביאה, באט איטס נאט קאלד שלימות, קאוז דער רבי סעז אין די פוטנאוטס דעט דער אר סאם טינגס דעט איווען איף יו דידנט גאו אין קאמפליטלי איטס אלסא נאט גוד ארעדי, איטס נאט גוד באט איטס נאט שלימות, ווען איז שלימות? ווען יו קעם אין קאמפליטלי. אלזא ביאה במים וטהר, דאס איז א פסוק אין פרשת שמיני, ביאה במים וטהר, טבילה.

אין אן אופן פון התיישבות, עס איז בהתיישבות, איז עווריבאדי. נאכמער דער רבי שטעלט זיך מור מיט דער אחדות פון אידן, אידן אר אחדות, אידן אר וואן, ממילא איז כל זמן עס איז נישט געווען די התיישבות פון אלע אידן, אז לאנג אז נאט אל די אידן קעימ אין, וואס דארף מען זיין דארט? ביוטיפול, ביי אונז ניט דאס וואס דארף מען זיין דארט?

איטס נאט אן ענין אוו א קרבן, איטס נאט אן ענין חטאת, איטס נאט א אשם, איטס נאט א שלמים, איטס קאמינג אין טענקינג די אייבישטער פאר גיווינג יו די עוורי יער די ניו פרוטס, ווי דער לשון דארטן יורד לך שדה רואה תאנה שביקרה, הי פוטס א א קאלאר א קאלאר א גמי א קאלאר ריבען אן עט, און דיס איז די פירסט וואן, דען הי טעיקס אל די שבעת המינים און הי ברינגס איט טו ירושלים, וואט איז איט? וואס באקומען שאינו כפוי טובה, כפוי טובה אין אינגליש, איי דאנט נאו די ווארד.

ווען עוועריבאדי איז דער, דעטס וואי הי דאזענט העוו טו ברענג איט, דער איז נאו מצוה ברענגינג איט, און דער רבי עדד אן דעם ביי די שיחה, אנאדער ווערי אינטערעסטינג פוינט, דעט אין ביכורים, ביכורים העז א ווערי ספעשל מצוה דעט נאט אלל די מצוות העוו, ביכורים, די רמב"ם אין הלכה בראט דאון, העז טו בי וויט א ספעשל שמחה, ווי קעם יו נאו וויט די אקס וויט אלל די טינגס אן אים, און דען פיפל קעם טוגעדער וויט אים, און דעי בראט איט אין סילווער אר גאלד בעסקעטס די גבירים, סאו דער איז א ספעשל מצוה אין ביכורים, העז טו בי בשמחה,

איז אז די עבודה פון תורה ומצוות זאל געטאן ווערן אין אן אופן פון תבוא ח"י אלול קאמס אוט אין פרשת תבוא, דער בעל שם טוב און דער אלטער רבי קעם טו טיטש אס האו ווי מעיק תבוא אין עוורי מצוה אין עווריטינג דעט ווי לערן ווי דו איט אין א וועי אוו תבוא. א וואט מין תבוא ווי דזשאסט סעד. אידער יו אינגאנצן אר כל עם ישראל קאמינג טו ארץ ישראל, אריינגיין דער רבי אנדערליינט אינגאנצן קאמפליטלי אין דער עבודה, ווענעווער יו דו עבודה איט שוד בי וויט ווארעמט וויט פעשן וויט אהבה וויט יראה צו די אייבישטער, ביז אז עס בלייבט נישט איבער קיין נקודה אין דעם מענטשן וואס איז נישט דורכגענומען מיט תורה ומצוות כמעט, די רבי פוט היר דיס פאנדעישן אוו היז אינאוועישן אוו די שיחה וואס די אלטע רבי און די בעל שם טוב אינאוועיטעד, דעט איז דעט ווי שוד תבוא העוו טו קאם אין אינגאנצן, ענד הי'ז גאנע עקספלעין איט כדלקמן, די רבי סעז לעיטער הי'ז גאנע עקספלעין איט מאר אין דיטעיל, עווריטינג ווערי פרעסייז, ענד טו בי עיבל טו אנדערסטענד וואט איט טיטשעס אס, די אינאוועישן אוו די בעל שם טוב און די אלטע רבי. כשם ווי אין דעם ענין פון תבוא זענען פאראן צוויי ענינים, ווי זשאסט עסטאבלישד דעט דער'ס טו ענינים אין תבוא דער כללות'דיגער ענין פון תבוא, תבוא יו קאמינג אין, און ווען די פרטים אין אויפן אין דעם טאבוי ווי רישטא ווי ישבת בו טאבוי מיינס עווריבאדי ווען איז עט ווען עווריבאדי איז זין דען איז ווי רישטא ווי ישבת בו אקו דבי ווי רישטא ווי ישבת בו דארף קע אפטער עווריבאדי געטס איט אז איז זיין אין אויך חייל לוק איז פאראלעל פון די פרשה מיט חייל זיי מיר פיינד די טו טינגס אז איז זיין אין אויך חייל פאראנד ענליכע צוויי יונים א', דער יום הולדת פון בעל שם טוב, דער מייסד פון תורת החסידות הכללית, אין ח"י אלול דער בעל שם טוב וואס בארן, און דיס איז די די די די די וואן דעט אינאוועיטעד תורת החסידות הכללית, און אלזא דער יום הולדת פון דעם אלטן רבין, דער מייסד פון תורת החסידות וואט איטס קאלד חב"ד. וואס די חילוק צווישן זיי איז, וואט איז די דיפרענס ביטווין בעל שם טוב און די אלטע רבי? וואט איז די בעל שם טוב אינאוועיט? וואט איז די אלטע רבי עד? די רבי סעז וואס די חילוק צווישן זיי, כפתגם כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר וואס דער רבי פריערדיגער רבי אין התמים ברענגט דאן, אז דער בעל שם טוב האט באוויזן ווי מען דארף דינען דעם אייבערשטן. הי טאלד אס האו ווי העוו טו סערוו די אייבישטער וואט איז אלטע רבי אינאוועיטינג אן טאפ אוו איט ווי מען דארף דינען דעם אייבישטן וואס דאס איז בדוגמא צום ענין כללי פון תבוא תבוא קאם אין האו טו האו טו סערוו די אייבישטער דער אלטע רבי האט באוויזן ווי קען מען זיין א עובד השם האו קוד יו דו איט דאס הייסט ווי אראפצוברענגען דאס בפועל כולל ועיקר אין פרטים מעין טינג אוו די אלטע רבי צו ברענגען דער בעל שם טוב מעיד די כללות'דיגע עניין אוו תבוא טו קאם אין האו טו סערוו די אייבישטער און דער אלטע רבי בראט איט דאן אין דיטעילס ווי גאנע לערן לעיטער אין די שיחה ביוטיפול עקספלעינד וואט איט איז בדוגמא צו כולל ועיקר אין פרטים בדוגמא צו וירשתה וישבת בה

סאו דער רבי סעז ווי ס'איז ידוע דער ענטפער פון משיח צום בעל שם טוב, בעל שם טוב רייטס אין היז לעטער דעט הי מעיד עליית נשמה און הי קעים טו די טשעימבער טו די חדר אוו די אוו די משיח און הי עסקט הים אימתי קאתי מר וואט דיד הי ענטפער הים אז לכשיפוצו מעינותיך חוצה דען איז דאתי מר ווען יור אינאוועישן אוו חסידות איז גאנה בי קאמינג אאוט אול אווער דען איים גאנה קאם שטייט אין ספרי קבלה דער רבי ברינגס דאון פרום פרי עץ חיים און אלסא דער אלטער רבי אין ליקוטי תורה ווערי אינטרעסטינג, ספרי קבלה, ליקוטי תורה, דער זאגט עס אין דער הערה, פרי עץ, פרי עץ חיים, ליקוטי תורה שיר השירים בסופו. יא. אוקיי, שטייט אין ספרי קבלה, אז ביז ביאת המשיח זענען אלע גילויים אין וועלט נאר פון חיצוניות עתיק, און משיח וועט אויפטון דעם גילוי פון פנימיות עתיק. עניטינג דעט ווי אר דואינג אין דיס ווארלד טיל משיח קאמס, ווי קוד, ווי קוד רעוויל חיצוניות עתיק, דער איז עשר ספירות, איטש עולם העז עשר ספירות, איטש באדי העז די עשר כוחות, דער מוחין ומידות, חכמה בינה דעת, דען די חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות, דען ווי העוו כתר, כתר איז אבאוו, כתר איז הייער דען מוחין ענד מידות, כתר ווי סי, ליטערלי אז א כתר איז ביאינג ווארן אן די העד, נאט אין די העד און נאט אין די הארט, סאו ווי סי, דעט אין אין עתיק אין כתר איז די עתיק, דער חיצוניות און פנימיות עתיק, טיל משיח איז גאנע קאם, קוד ריוויל אנלי חיצוניות עתיק וויבאלד אז א הכנה האט אין זיך מעין פון דעם עניין צו וועלכן איז א הכנה עס איז ווערי אינטרעסטינג סאמבאדי איז פריפערינג פאר א פאר א בר מצוה פאר א פאר פאר א אפשערעניש אר היר בעטער נאו ווי קוד יוז איט וויט אור טיים ווי פריפערינג צו ראש השנה אר ווי פריפערינג ווי סעי לדוד אורי אלל חודש ווי סעי עקסטרע תהילים ווי בלאו שופר עווערי דעי מוצאי שבת ווי גאנע סעי סליחות סא פרעפערינג וויט פיער וויט וויט יראה וויט ענין אוף תשובה קאמס ערב סוכות יו דאנט פרעפער לייק בלוינג שופר ענד סעיאינג לדוד ערב סוכות יו דו איט מיט שמחה סעים טינג איז היר אלסא ביקאז ווי סעי דעט חסידות איז די הכנה אוף ביאת המשיח סא ווי מאסט מאסט קאם טו א קאנקלוזשן ענד סעי אז דער אויפטו פון חסידות איז דער ענין פון פנימיות אין עבודת האדם בתורה ומצוות חסידות אינאוועיטעד דעט ווען א איד איז דואינג תורה ומצוות אז די בעל שם טוב און די אלטע רבי טאלד אס האו טו דו איט ווי אר ברינגינג אין פנימיות עתיק אין אס און דערפאר איז חסידות ממשיך די פנימיות פון אלוקות פנימיות עתיק איף איי סיי דעט משיח איז גאנע קאם איז גאנע ריוויל די ענין פון פנימיות עתיק חסידות איז ברינגינג טו גילוי משיח סאו חסידות איז אלסא מגלה די פנימיות עתיק אויס ה' דער חילוק צווישן פנימיות און חיצוניות אין פשטות ביי א מענטש נאו ווער פאר די סעט וואס איז חיצוניות און פנימיות ווי דזשאסט סעט דער זעהן אויף חיצוניות האט איך פנימיות האט איך ווי אויף ממש פנימיות האט איך אין אבויד דאס אויט און צו ברינגען וואט דאס איט מין דאס איז ווי רעליווענט איז רעלעיטעד טו אס דער רבי סעז in general it means the means made with the man is the asmoy somebody's for himself he has nothing to do with somebody else is not not must be on somebody else as he himself is חיצוניות ווי ער שטייט שוין בשייכות צו חוץ צו א זולת וואס איז אויסער אים, חיצוניות איז רילעיטעד צו סאמבאדי עלס אר נאט, דער רבי סעז די נפקא מינה צווישן זיי אין עבודת האדם, וואס איז די דיפרענס פון חיצוניות און פנימיות אין אויער עבודה עוורי מינוט עוורי דעי אין עווריטינג דעט ווי דו אין מצוות און אין לערנינג, רבי סעז ווערי סימפל, ווען א מענטש טוט א זאך נאר מיט זיין חיצוניות איז ער נישט אריינגעטון אין דעם מיט זיין גאנצן עצם, סאמבאדי דאס א מצוה, באט ער דאס איט בחיצוניות, סאו איז נאט היז אלל עצם איז דער, ופנימיות, נישט זיין גאנצן עצם ופנימיות, נאר בלויז מיט זיין חיצוניות, און אין דעם גופא, נאר די מדריגה אין אים וואס האט א שייכות צום ענין וואס איז חוץ פון אים, און דערפאר בלייבט ער און די זאך וואס ער טוט צוויי באזונדערע זאכן. רבי גאנע עקספלעין לעיטער א ליטל מאר אין דיטעילס ווי סעי איט נאו, דעט איף סאמבאדי פוטס אן תפילין עווערי דעי,

איז אלל ענגראוסד אינוואלווד אין דעט, נאר וויבאלד אז מצד זיין פנימיות איז נישטא קיין ארט פאר עפעס וואס איז חוץ צו איהם, א פערסאן א איד ווען הי איז קריעטעד היז פנימיות איז נאטינג טו דו וויט חוץ, קומט במילא אויס אז טוענדיג א זאך אפילו א פרטית'דיגע איווען הי דאס א סימפל מצוה איז גיווינג צדקה עני מצוה דעט הי דאס מיט זיין פנימיות און עצם ווערט די זאך פאראיינציגט מיט אים ווי איין מציאות. אות ו', דאס איז אויך דער אויפטו פון גילוי החסידות, אקארדינג טו וואט ווי דזשאסט סעד, דעט דיס איז א חסידות איז א הכנה צו גילוי משיח, גילוי משיח איז גאנע בי פנימיות, איטס א ווערי סימפל טינג, ווען משיח איז גאנע קאם, איז גאנע בי פנימיות, עז ווי מענשאנד איי טינק לעסט וויק אר טו וויקס אגאו, דעט יו גאנע גא, יו גאנע גא, ענד טעיק א פרוט פרום א טרי, א הפקר טרי, א עפל, סאו די טרי איז גאנע טאלק טו יו, איטס גאנע בי וראה כל בשר יחדיו, סאו גאנע טעל יו, ר' איד, דאנט טעיק מי, איים ערלה,

דער איז גופי תורה, די נגלה, דער איז נשמתא דאורייתא. וואט איז חסידות, וואט איז די אינאוועישן אויף חסידות, איז מגלה די נקודת החיות פון א אידן אין אלע תורה ומצוות, איטס רעווילינג יור ליווינג יור לייף וויט די מצוה, וואס די תכונה פון חיות איז אז דאס ווערט פאראיינציגט מיט דער זאך וואס ער באלעבט.

סאו דער רבי איז זעינג איז איטס נאט מוסיף נייע פרטים, חיות איז נאט מוסיף אין די לימס, נאט מוסיף נאטינג אין דער זאך וואס ער באלעבט. אין א גוף חי זענען נישט פארהאן מער איברים ווי אין א גוף מת וויאזוי די חיות קאמס אין, דער איז נאו מאר מאר לימס. חיות בפועל איז נישט קיין באזונדערע זאך פון דעם וואס ער באלעבט, חיות איז נאט א סעפרעט טינג פראם דיס. פוטנאוט טערטי טו איז ביוטיפול פון די רבי, רבי נשמתו עדן, כידוע אין ע"ב, דזה שהגוף חי, דיס וואט די באדי איז אלייוו,

און דער טעם אויף דעם איז, ווייל חיות איז די נשמה און פנימיות פון מענטשן. וואטס די ריזן דעט דעטס האו איט איז? ביקאויז די חיות איז אווער נשמה און אווער פנימיות אויף איטש און עוורי וואן. דערפאר איז אן ארט וואו חיות קומט אן, נעמט עס דורך דעם ארט אינגאנצן. עז סון עז יו געט חיות. די האול באדי איז חי. דאס איז דער אויפטו פון חסידות אין דעם ענין פון תורה ומצוות. נאו ווי קאמינג טו א ווערי אינטערעסטינג פוינט, וואט חסידות אינאוועיטעד? וואט וואז ביפאר חסידות? וואט דיד בעל שם טוב אינאוועיט? וואט דיד דער אלטער רבי עד? דאס איז דער אויפטו פון חסידות אין דעם ענין פון תורה ומצוות. דער לימוד התורה און קיום המצוות קען זיין אין אן אופן אז דער איד און די תורה ומצוות זענען ווי צוויי זאכן. ער לערנט תורה ער פארשטייט תורה, הי דאז מצוות, עווריטינג איז פיין, איטס נאט אים, איטס טו סעפרעט טינגס. און דער רבי זעז לכאורה, אפילו ביי לימוד התורה, דער דער אלטער רבי זעז אין ליקוטי אין אין תניא, פרק ה', וואס דורך דעם ווערט, ווי מבואר אין תניא, איף יו לערן תורה, א יחוד נפלא שאין יחוד כמוהו להיות לאחדים וכו', דער איז נאו סאטש יוניפיקעישן, עז א איד ווען הי לערנס תורה, די תורה איז סוראנדינג היז ברעין, היז ברעין איז סוראנדינג די תורה, דעי ביקאם א יחוד נפלא וויט די אייבישטער, סאו לכאורה ס'שטייט דער איז א יחוד נפלא, און יו טעלינג מי דעט דער קוד בי סאמבאדי איז לערנינג ענד איטס טו סעפרעט טינגס, הי און די תורה איז נאט יחוד, סאו די רבי איז ענסערינג דער יחוד נפלא מיטן אויבערשטן איז עס בנוגע צו זיין כח השכל, היז שכל איז גאנע בי קאנעקטעד מיט די אייבישטער, באט היז באדי איז א סעפרעט טינגס. וואט איז חסידות אינאוועיטינג? חסידות אבער מאנט און באווייזט די וועג ווי אזוי יעדערער קען מגלה זיין זיין פנימיות און חיות, עטס.

אוקיי, דאס איז אויך די הסברה, בדרך אפשר. דער רבי, דער רבי סעד ביי פארברענגען, אז דער פריערדיגער רבי רייטס א מאמר, בדרך אפשר, ויש לומר, דאס איז באס איז פאר שור א האנדרעד פרסענט איז נאט בדרך אפשר. דער רבי, I don't know why, people say מצד ענווה, I don't know why. דער רבי סעד בדרך אפשר.

סא ווען איט קאמס צו לא ווען די אייבישטער קריעטעד לא הי קריעטעד סאטש טינגס דעט טיל איז אגענסט אלוקות און דיס וואט די אייבישטער וואנטס איז נישט מחיה דעט ווי שוד פייט ענד דו אתכפיא סטרא אחרא און נאט גאו סא עניטינג דעט איז לאוער חיצוניות עתיק דער איז סאמטינג דער חוץ און דערפאר ווען פנימיות עתיק ווערט נתגלה אין עולמות משיח איז גאנע קאם איז גאנע בי ריווילד פנימיות עתיק

וויי? קויז ווען א איד איז גאנע קאם אינטו די בית המקדש און איז א ישראל און איז גאנע גאו דיס פלעיס איז גאנע סעי העי סטאפ דאנט גאו פערדער דיס איז פאר די כהנים נאט פאר יו סאו ווי סי די אלוקות ממש במוחש גשמיות איז גאנע טאלק טו אס מיט עיני בשר ווי גאנע סי אלוקות האו איז איט העפענינג קויז איז פנימיות עתיק פנימיות עתיק איז אנלי קודש דערס נאו חוץ דערס נאו סטרא אחרא דערס נאו טינגס אגענסט די אייבישטער ווען פנימיות עתיק ווערט נתגלה אין עולם איז עס אין אן אופן אז וועלט במציאותו מיט אלוקות ווערן כביכול איין זאך אין עוד מלבדו ווערי אינטערעסטינג טו מענשן דעט דער איז א איט סעס ויקרא שם אברהם דער רבי זיך שטארק געקאכט ווי זאגט מען דער רבי he said it very passion very passionately he said that idea huh

וואט די אלטע רבי עד אן די אלטע רבי איז סאמטינג עדישן טו די בעל שם טוב אות ח' אין דעם חיות אדם וואס איז מתפשט אין גוף זענען פאראן צוויי מדרגות ווי דזשאסט לערנט טיל נאו דעט די חיות איז גיווינג די האול באדי איז אלייוו באט סטיל דער איז טו דיפרענט חיות און אייל סעי איט בעל פה דען ווי גאנע גאו אינסייד דער איז א חיות ווען די חיות איז אלייוו די האול באדי איז אלייוו די איי איז אלייוו עווריטינג איז אלייוו באט יו קען סי איט

ווען עס קאמט צו חיות פרטי, אבות דרבי נתן ברינגס דאון דעט די היל אוו די פוט איז קאלד מלאך המוות שבאדם, די אור דער איז סאו לאו, די אור דעט איז ספעסיפיק פאר די היל איז סאו לאו דעט איטס קאלד מלאך המוות, איטס לייק דעד. ענד ווי סי אלסא יו שוד נא, ביי עלדערלי פיפל דעי העוו טו גאו טו פלעיסעס און דעי טעיק אף דער איז ממש דעד סקין דער, און דעי דזשאסט טעיק איט אף וויט א טינג דעט יו מעיק, ווי הייסט א ריבאייזן אויף ענגליש? איך פארגאט וואט איטס קאלד, סאמטינג דעט יו מעיק קאולסלא, טינגס דעט יו מעיק, דעטס וואט יו יוז אן איט, אר א סטאון, דער אר סטאונס דעט יו טעיק איט אף, דעטס קאלד מלאך המוות, דיס איז אנלי ווען יו טאלק אבאוט דיטעיל, סא דער איז טו וועיס אוו חיות, לעטס לערן אינסייד, א' די חיות כללי וואס באלעבט דעם גאנצן גוף, וואן חיות דעט די האול באדי איז די סעים טינג איז אלייוו, מיט אלע זיינע איברים בשווה, דערס נאו דיפרענס, אין דעם חיות איז נישטא קיין חילוקים פון איין אבר און די צווייטע, נאו דיפרענס, ב' די חיות פרטי, דען דער איז די חיות פרטי. וואס איז אויסגעמאסטן יעדן אבר לויט זיינע תכונות, עטס מעזשערט אקארדינג טו איטש ענד עווריוואן. לעטס לערן פוטנאט טערטי סעווען פון דער רבי רש"ב אין סמך ו', כי נוסף על זה שבכל אבר יש כח פרטי השורה בו, די איי איז עלייוו פראם די פראם די דזשענערל לייף, יש בו גם כן חיות מיוחד חיות פרטי המיוחד מאבר ההוא. רבי רש"ב סעס קליר דאט דערס טו וועיס אוו חיות, די חיות וואט וואס איז אויסגעמאסטן יעדן אבר לויט זיינע תכונות, וואס מצד דעם חיות ווערט דער עקב שברגל אנגערופן, אבות דרבי נתן קאלס איט, מלאך המוות שבאדם, וויבאלד אז דער חיות איז נישט מער בגילוי, ויש לומר, אקארדינג טו דיס וואט ווי דזשאסט לערנד, דעט אין חיות דערס טו דיפרענט לעוולס אוו חיות, דיס איז די איידיע אוו די בעל שם טוב ענד די אלטער רבי. יש לומר, אז דער אונטערשיד צווישן דעם חיות החסידות, וואס איז נמשך ונתגלה געווארן דורכן בעל שם טוב, די דיפרענס ביטווין וואט די בעל שם טוב בראט דאן, און דעם חיות וואס איז נמשך ונתגלה געווארן דורך אלטן רעבן, איז על דרך דער חילוק צווישן די צוויי אופני חיות, איטס גאנע בי די סעים טינג עז ווי לערנד היר, דעט אין איטש ענד עווערי וואנס חיות דער איז א חיות כללי און חיות פרטי, בעל שם טוב בראט דאון א חיות כללי, דער אלטער רבי בראט איט דאון אין דיטעילס, אין איטש ענד עווערי לימב, איטש ענד עווערי מצוה, אין איטש ענד עווערי טיים ווי לערנט תורה, עז וואט איט איז. דער רבי איז, היר איז די נקודה אוו די אוו די שיחה, די דיפרענס וואט דער בעל שם טוב אינאוועיטעד, און דער אלטער רבי, ענד איטס ווערי

חיות כללי אין תורה ומצוות וואס בכללות האט זיך דאס אויסגעדריקט אין דעם עניין פון אמונה דער בעל שם טוב בראט אין א אמונה אין אל די אידן און הגם אז דער כח האמונה נעמט דורך אלע כוחות הנפש און פועלט אויף זיי אין אן אופן פון חיות וואס נעמט זיי דורך אינגאנצן אמונה טעיקס אווער די האול באדי כמו שנאמר וצדיק באמונתו יחיה צדיק ליווס וויט היז אמונה and also it's interesting that the alter brings in tanya that אפילו א קל שבקלים מוסר נפשו על קידוש השם, ווער איז איט קאמינג פראם? קאמס פראם אמונה. וואט איז מיסינג היער ביי דיס גיי? די פרטים איז מיסינג ביי אים. גאד פארביד הי דזשאסט דיד א ביג עבירה. גאד פארביד הי עיט עיט א זאך דעט איטס אסור טו איט. א זאך דעט איטס טרייף. סאמבאדי קאמס אווער טו אים א מינוט לעיטער און סעיס באו דאון טו די איידל, וואט איז הי גאנע דו? מוסר נפש על קידוש השם. אפילו קל שב. קלים, וויי? די אברים הי דיד נאט געט טרו יעט אנלי איז אמונה, דער בעל שם טוב אינאוועיטעד אמונה, דעט ווי העוו אמונה אין די אייבישטער און ווי סערוו די אייבישטער וויט אמונה, מיינט עס אבער נישט אז די חיות האמונה נעמט דורך יעדן כח וכ ו סט פרטית פרטיות'דיגע ענינים נאט די גיי דזשאסט דיד א עבירה און איז מוסר נפש ביקאז דיס איז דשאסט א דזשענערל כללות'דיגע חיות דעט בעל שם טוב בראט אין ומצד דעם ענין כללי פון יעדן כח וואס איז פארבונדן מיט דער נקודת אמונה פון דער נשמה איטש און עוורי וואן עז וויט די חיות כללי עז ווי סעד די היל און די העד העוו די סעים חיות עז עווריבאדי העוו די סעים חיות על דרך וויט די חיות כללי סעים טינג וואט ווי דזשאסט לערנד די חיות כללי אין אווער באדי וואס נעמט דורך אלע איברים און ווערט פאראיינציקט מיט זיי. עז ווי סעד בעפאר, דעט א גוף, ווען הי איז אלייוו, איז נאט סאמטינג איז מעיקינג אים אלייוו, הי איז אלייוו. איז עס אבער נישט פארבונדן מיט ענין פרטי פון יעדן איבר, דיס איז וואט איז מיסינג דעט, בעל שם טוב העד טו אינאוועיט סאמטינג, דעט איז טעלינג אס דעט אווער האול באדי איז אין א ענין אוו אמונה, נאר מיט די נקודה כללית פון אלע איברים, איטס קאנעקטעד צו אלע איברים, וואס זיי זענען א טייל פון גוף האדם.

מיט א פנימיות דעט יו ביקאם וואן וויט די מצוה, סעים טינג ווען יו לערן תורה. דער אלטער רבי האט אבער ממשיך געווען א חיות אין יעדן כח פון דער נשמה און אין יעדער עבודה אין תורה און מצוות, אויך מצד דעם תוכן פרטי פון דעם כח, על דרך ווי דער חיות פרטי וואס איז אויסגעמאסטן לויטן ענין פרטי פון יעדן איבר, פאר איטש ענד עוורי וואן האו טו דו איט, און איטש ענד עוורי וואן העז היז אוין פרטים ווען הי דאז. לולב, ווען הי דאז שופר, ווען הי דאז צדקה, ווען הי דאז איטש ענד עווריטינג, די אלטער רבי איז טיטשינג אים האו טו דו איט, און האו טו דו איט מיט א פנימיות. וואס דערפאר איז עס פארבונדן מיט חבד. וואט איז דעי קאל תורת חסידות הכללית, די בעל שם, די אלטער רבי דעי קאל תורת חסידות חבד. וואס וויי חבד? שכל איז די פעולה פון שכל און דורך תופס זיין די פרטים קצוות פון דעם מושכל,

דען איט בעקאמס איטש ענד איטש ענד עוורי לימב אוו אס, איטש ענד עוורי פרט, איטש ענד עוורי דעט טינג דעט ווי דא איז בינג דאן מיט א שכל פנימי. אות ט. הגם אז די חיות פרטי נאו דער רבי איז גאנא ענסער א ווערי סאו א ווערי געשמאק און אנבעליוועבל עקספלענעישאן ווערי א פאנדימענטל שיחה וואט וואט די בעל שם טוב געיוו אס כח ענד הי דעמענדעד פראם אס וואט די אלטער רבי געיוו אס כח דעמענדעד פראם אס ענד הי געיוו אס כח האו טו דו איט עז תניא איז א ענין אוו עצות אדווייס האו טו געט אווער ענד האו טו סערוו די אייבישטער האו טו געט ריד אוו די יצר הרע יו נאו אתכפיא און אתהפכא ענד אל דיז טינגס דעט העפען נאו די רבי סעיאינג לכאורה בעל שם טוב אינאוועיטעד סאמטינג די אלטער רבי עדד אן סאמטינג הו העז טו בי הייער די אלטער רבי קאז הי איז עדינג אן סאמטינג טו די בעל שם טוב ווען יו לוק אין פירסט גלענס ווי סי דער בעל שם טוב איז א הייער לעוול סאו דאזנט מעיק סענס דער רבי איז גאנא ענסער איט ווערי געשמאק אות ט הגם אז דער חיות פרטי איז לכאורה א נידעריקערע דרגא אין חיות איז דער חיות כללי דער רבי גיווס טו ריזנס די אלטער רבי'ס אינאוועישן לכאורה איז איז לאוער דען די בעל שם טוב ווארום טו טינגס אלף ער איז א באגרעניצטער חיות איז לימיטעד טו איטש ענד עוורי לימב, איטס נאט לייק די חיות כללי, עז א האול באדי, וויטש איז א מאטש הייער לעוול אוו חיות, וויבאלד ער איז אויסגעמאסטן לויטן איבר, איז מאדעלד, איז מעזשערד עקארדינג טו די איבר. בית. דער ביטול פון איבר צום חיות איז נישט אזא טיפער ביטול, וויבאלד אז דער חיות גיט אן ארט פאר ענין הפרטי פון דעם איבר. ווערי אינטרעסטינג. ווען ווי העוו א חיות כללי, סאו די באדי איז בטל טו די חיות. ווען יו העוו א חיות פרטי די אויער די די כח אוו סיעינג קאמס אינטו די איי אלדאו די איי ליוו קוד סי ביקאוז אוו די כח איז נאט בטל קאמפליטלי ביקאוז הי סיז דעט די כח אוו ראיה איז ספעסיפיקלי קאמינג טו הים סאו איז נאט בטל סאו העוו טו ריזענס דעט לכאורה די בעל שם טוב איז מאטש הייער רבי סעז ניין ס'איז אבער פאראן א מעלה אין דעם חיות פרטי אויפן חיות כללי ביז אז אין אים טוט זיך אויף א דבר חדש דער'ז אן אינאוועישן אין די חיות פרטי מאטש מאר דען אין חיות כללי, ביי די בעל שם טוב אינאוועיטעד און די, טיל די רבי קאלס איט דבר חדש, סאמטינג ניו דעט די אלטע רבי אינאוועיטעד. דאס גופא וואס חיות כללי איז נישט פארבונדן מיטן ענין הפרטי פון יעדן אבר איז א באווייז אז אין אים דריקט זיך נישט אויס די שלימות החיות ממש. ווען איז שלימות החיות? ווען איטש ענד עוורי וואן טינקס אבאוט עוורי דיטעיל, עוורי דיטעיל אוו די באדי, אייז, נאז, אלל די סענסעס, אין עווריטינג, חיות כללי איז וואן, איט דאזענט שאו אן פנימיות דעט הי גיווס אווער די חיות. וואס דערפאר נעמט ער נישט דורך אויך דעם ענין הפרטי מהאבר. די חיות כללי דאזענט מעיק יו סי, דאזענט מעיק יו סמעל, דאזענט מעיק יו העיר, ביקאוז דיס איז אנלי א חיות כללי. דווקא אין דעם חיות פרטי דער אלטער רבי אינאוועיטעד וואס נעמט דורך די איברים מצד זייער ענין הפרטי, און אין אַן אופֿן פֿון חיות, רײַט, די כּוח אָװ ראיה ברינגס אין כּוח ענד הי קוד סי, װאָס נעמט זי דורך אין גאַנצן, דריקט זיך אױס שלימות-החיות ממש. סאָ איר װען יו סי די שלימות-החיות, דװקא אין די פּרטים נאַט אין די כּלל. און על-דרך זה בנוגע צו תּורת חסידות חבד, נאַו װי סי די תּורת חסידות חבד, איז אין אַ מאַטש הײַער לעװל, דען די תּורה װאָס דער בעל-שם-טובֿ אינאָװײטעד, דװקא דורך דעם װאָס דער אַלטער רבי האָט ממשיך געװען, דעם חיות פון חסידות אין די פרטי כוחות הנפש לויט זייער תוכן, איי טינק ווי קוד סי אלסא דעט דער אלטער רבי אפטער אפטער פעטערבורג וואז א האול טשעינדזש אין די הנהגה, האול טשעינדזש אין די חסידות, און מ'שטיפט די חסידות אוו די בעל שם טוב, לייק די פוילישע חסידות, נאט חסידות חבד, איז אין אן אופן אוו רמזים און דאס, איטס ביוטיפול, איי מיען, אלל די ספרים דעט דעי העוו איז ווערי ביוטיפול, באט איט דאזענט העוו דיס איידיע אוו חבד, דעט ווי עקספלעינינג איט וויט שכל טיל יו אנדערסטענד איט,

דער רבי קאלס איט דבר חדש, דער רבי סעז איטס ממשיך, בשלימות די תורת הבעל שם טוב. וואס דערפאר ווערן אויך די פרטי הכוחות דורכגענומען מיט חיות פון חסידות, קאמס חסידות חבד, איטש פרט אין די עבודה איז, און דאס איז אויך דער קשר צווישן ח"י אלול און פרשת תבוא. נאו וויל סי אגען, וואט איז די קאנעקשן מיטן פרשת תבוא און ח"י אלול? די חיות כללי פון תורת החסידות הכללית, ביוטיפול. דזשאסט אין די ווערטער כי תבוא אל הארץ, דען איט סעז וירשתה וישבת בה, ווי העוו די אלטע רבי און די בעל שם טוב. כי תבוא איז דער בעל שם טוב, יו קאם און גיוו איט יור האול באדי, יור האול באדי. וואט דער אלטע רבי דיד, וירשתה וישבת בה, יו קאנקער איט און יו סיט דער, איטס בהתיישבות, איטש און עוורי פרט דעט יו דו איז לשם השם. די חיות כללי פון תורת החסידות הכללית איז נרמז אינעם ענין פון תבוא, וואס מיינט, אריינקומען אינגאנצן, יור האול באדי. אין דער עבודה פון תורה ומצוות, יא, יו דו איט פולפיל, עז איט'ס סופאוזד טו בי וויט אמונה, וואס דאס איז מצד די נקודת החיות, וואס תורת החסידות גיט אריין אין דער עבודה פון תורה ומצוות, וואס דער בעל שם טוב אינאווענט, אפטער דעט קאמט דער אלטער רבי, דערנאך דארף מען ממשיך זיין דעם חיות כללי אין די פרטי הכוחות עצמן, אין איטש ענד עוורי לימב, אין איטש ענד עוורי דיטעיל, וואס דאס מיינט, וירשתה וישבת בה.